מען האלט די גמרא דף ז, מען האט אפגעלאזט די גמרא האט געפרעגט וואס איז פשט אין רבי עקיבא וואס זאגט קל וחומר בהקדש, רבי עקיבא און רבי ישמעאל האבן זיך געדינגען, די גמרא האט פארשטאנען ביז יעצט א מחלוקת אז די הלכה איז ווען א מזיק איז מזיק מוז ער צאלען מיטב איז מיטב דמי, רבי ישמעאל האט געהאלטען מיטב דניזק, ממילא טאמער די מזיק האט א קרקע וואס איז זיבורית ביי אים אבער ביי די ניזק הייסט דאס עידית קען ער צאלען זיין זיבורית און טענה'ן אז דאס איז עידית דניזק. ר' עקיבא האלט ניין מען מוז צאלען דווקא עידית דמזיק. ר' עקיבא האט מוסיף געווען קל וחומר להקדש. האט די גמרא געוואלט וויסען וואס מיינט קל וחומר להקדש. זאגט די גמרא לעולם ס'רעדט זיך דנגח תורא דידן לתורא דהקדש. א שור של הדיוט האט מזיק געווען א שור של הדיוט, און די הלכה איז ווען מען צאלט די היזק פאר הקדש מוז מען צאלן מיטב. איי ודקא קשיא לך שור רעהו אמר רחמנא ולא שור של הקדש, די גמרא פריער האט שולל געווען די הסבר ווייל ס'שטייט כי יגוף שור איש את שור רעהו איז דא א מיעוט ווען איז מען מחויב תשלומי נזיקין דווקא ווען מ'איז מזיק שור רעהו ולא שור של הקדש, ווען מ'איז מזיק הקדש דארף מען בכלל נישט צאלען, ניטאמאל מען דארף נישט צאלען קיין עידית, מען איז אינגאנצען פטור צו צאלען, וויאזוי קענסטו זאגען אז קל וחומר מען דארף צאלען עידית ביי נזיקין פון הקדש, זאגט די גמרא דאס איז נישט קיין פשוטע זאך עס איז א מחלוקת תנאים, רבי עקיבא סבר לה כרבי שמעון בן מנסיא, דתניא, רבי שמעון בן מנסיא אומר, שור של הקדש שנגח שור של הדיוט, פטור, א שור של הקדש וואס איז מזיק איז פטור, אבער שור של הדיוט שנגח שור של הקדש, בין תם בין מועד משלם נזק שלם, שור של הדיוט וואס האט מזיק געווען שור של הדיוט, תם צאלט ער נאר חצי נזק, נאר ביי מועד צאלט מען נזק שלם, אבער ווען ער איז מזיק א שור של הקדש איז מער חמור לויט רבי שמעון בן מנסיא, ער דארף צאלן נזק שלם אפילו א שור תם. וויל די גמרא זאגען אז רבי עקיבא וועט האלטען ווי רבי שמעון בן מנסיא, און ממילא דאס איז פשט קל וחומר די שור של הקדש, מה דאך ווען מען איז מזיק א הדיוט מוז מען צאלען עידית, קל וחומר ווען מען איז מזיק הקדש וואס איז מער חמור וואס אפילו א תם צאלט נזק שלם מוז מען זיכער צאלען עידית. פרעגט די גמרא, אי הכי רבי ישמעאל ורבי עקיבא ממאי דבעידית דניזק וזיבורית דמזיק פליגי? ביז יעצט האט מען געזאגט אז די שורש המחלוקת איז צו מען דארף צאלען מיטב של מזיק מיטב של ניזק, ווער זאגט? דילמא דכולי עלמא דניזק שיימינן, אפשר אפילו רבי עקיבא איז מודה אז מען דארף נאר צאלען מיטב דניזק, און טאמער די זיבורית דמזיק איז שווה כעידית דניזק קען ער צאלען זיבורית דמזיק, ווייל מען קוקט אריין אין רבי עקיבא'ס לשון ער זאגט נישט קיין ווארט אז מען דארף צאלען עידית דמזיק, ער זאגט לא בא הכתוב אלא לגבות די נזיקין מן העידית, ער האט נישט געזאגט וועלעכע עידית, וועל איך דאך זאגען לעולם האלט ר' ישמעאל אז מען צאלט כעידית של ניזק, און די גאנצע מחלוקת פון ר' ישמעאל און ר' עקיבא איז נאר בנוגע די פרט פון הקדש, והכא בפלוגתא דרבי שמעון בן מנסיא ורבנן קמיפלגי, איינמאל די זאגסט מיר אז ר' עקיבא קען נאר האלטען ווי רבי שמעון בן מנסיא, וועל איך זאגען אז דאס איז די נקודת המחלוקת, ר' עקיבא סובר כרבי שמעון בן מנסיא אז ווען מ'איז מזיק הקדש מוז מען צאלען, נישט נאר מ'מוז צאלען, מ'מוז צאלען אפילו נזק שלם, ורבי ישמעאל סובר כרבנן אז ווען מ'איז מזיק הקדש דארף מען בכלל נישט צאלען, רעהו ולא של הקדש. רבי שמעון בן מנסיא לערנט אז דאס וואס די תורה זאגט רעהו איז די פשט אזוי, ווען איז דא א דין אז א שור תם מוז צאלען דווקא רעהו אבער שור של הקדש אנטשולדיגטס ווען איז דא א דין אז תם צאלט נאר חצי נזק ביי רעהו אבער ווען מ'איז מזיק הקדש איז אפילו נזק שלם און דאס איז די מחלוקת זאגט די גמרא טאמער דו זאגסט מיר די גאנצע מחלוקת איז נאר בנוגעי הקדש אבער בנוגעי מיטב איז יעדער איינער מודה אז מ'דארף צאלן מיטב די ניזק אם כן מאי לא בא הכתוב לויט דעם וואס דו זאגסט די מחלוקת איז בנוגעי הקדש קומט אויס מ'דינגט זיך אויף א צווייטע פסוק כי יגוף שור איש את שור רעהו וואס מיינט רעהו רעהו מיינט ולא של הקדש אז הקדש איז בכלל נישט דא קיין תשלומי נזיקין אדער רעהו מיינט אז ס'איז נישט דא קיין דין פון חצי נזק ביי ביי ביי הקדש נאר ביי רעהו אבער ביי די פסוק פון מיטב שדהו מיטב כרמו ישלם דא נישט דא קיין מחלוקת איז אויב אזוי וואס זאגט רבי עקיבא לא בא הכתוב אלא לגבות לנזיקין מן העידית ס'איז משמע לא בא הכתוב וועלעכע כתוב די כתוב פון מיטב שדהו ישלם אלא לגבות נזיקין מן העידית זעהט מען אז זיי דינגען זיך וועגען די פסוק פון מיטב לויט ווי די זאגסט יעצט איז נישט דא קיין מחלוקת איז בהכרח איז דא א מחלוקת אין די דין פון מיטב אויך צו מ'צאלט מיטב די מזיק מיטב די ניזק ועוד פרעגט די גמרא נאך א קשיא. מאי קל וחומר להקדש, טאמער דו זאגסט מיר אז רבי עקיבא איז מודה אז מען צאלט מיטב די ניזק, אויב אזוי זאגט רש"י קומט אויס רבי עקיבא קומט להקל ולא להחמיר, אז נישט מען זאל זאגן אז מען דארף צאלן מיטב די מזיק, ניין מען קען מיקל זיין, מען קען אפילו צאלן זיבורית די מזיק וויבאלד ס'איז שווה כעידית די ניזק, עידית עידית, קומט אויס אז די דין פון רבי עקיבא איז א די דין פון מיטב איז א קולא, איז טאמער ס'איז א קולא וואס מיינט קל וחומר להקדש? הקדש איז מער חמור פון הדיוט, הקדש מוז צאלן אפילו א תם נזק שלם, איז וואס זאג איך? די דין פון עידית איז לקולא, אז מ'דארף נאר צאלן מיטב די ניזק, קל וחומר להקדש, הקדש וואס איז מער חמור זיכער מוז מען צאלן עידית די ניזק, וואס הייסט פארקערט, טאמער הקדש איז מער חמור אפשר זאל מען דארפן צאלן עידית די מזיק? ס'האט נישט קיין ווערטער, ועוד, מ'קען נישט זאגן אז ס'נישט דא קיין מחלוקת וועגן עידיות, ווייל ס'איז א בפירוש'ע ברייתא נישט אזוי. אמר רב אשי, תניא בהדיא אן אפענע ברייתא, מיטב שדהו מיטב כרמו ישלם, וועמענס מיטב? מיטב שדהו של ניזק, און מיטב כרמו של ניזק דברי רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר מיטב שדהו מיטב כרמו של מזיק, על כל פנים איז דא אן אפענע ברייתא אז זיי קריגן זיך אין די דין פון מיטב, ממילא מוז מען זאגן אז ס'איז דא צוויי מחלוקת'ן, איין מחלוקת די דין פון מיטב, וועמענס מיטב? רבי ישמעאל קומט להקל, מיטב של ניזק, רבי עקיבא קומט להחמיר, מיטב של מזיק. ועוד איז דא נאך א מחלוקת, צו ס'איז דא א דין תשלימין ביי הקדש. רבי ישמעאל האלט ס'איז נישט דא קיין דין פון תשלימין ביי הקדש, און רבי עקיבא האלט ס'איז דא א תשלימין, און קל וחומר אז ס'מוז זיין בעידיות, מה דאך איך זאג ביי הדיוט איז מען מחמיר מיטב של מזיק, על אחת כמה וכמה ביי מזיק הקדש וואס איז מער חומרא אז מ'צאלט אפילו נזק שלם ביי תם, איז דארטן זיכער דא א דין פון מיטב של מזיק. פרעגט די גמרא א קשיא, רמי ליה אביי לרבא, כתיב מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם, איז משמע מיטב אין מידי אחרינא לא, אז אייביג מוז מען צאלן מיטב, מען קען נישט אפקומען מיט ווייניגער פון מיטב, מען מוז צאלן מיטב. נאכדעם איז דא נאך א פסוק והתניא, ביי די תשלימין פון בור שטייט אין פסוק בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעליו, איז די ווארט ישיב איז איבריג, ס'וואלט געקענט שטיין ישלם כסף לבעליו, וואס שטייט ישיב? ישיב איז א ריבוי, דרש'נט די גמרא והתניא ישיב לרבות שווה כסף, אז ווען מען צאלט כסף מוז מען נישט צאלן דווקא כסף, אפילו שווה כסף, אפילו סובין, אפילו די שוואכסטע סארט תבואה, אפילו סובין, ס'גאר א שוואכע תשלימין, ס'איז אבער שווה כסף איז ככסף און מ'איז יוצא מיט דעם תשלומי נזק. ווי אזוי? ס'איז דאך דא אן אנדערע פסוק וואס שטייט מ'מוז צאלן מיטב, סובין איז נישט מיטב. זאגט די גמרא לא קשיא, כאן מדעתו כאן בעל כרחו. ווען א מענטש צאלט מדעתו, דעמאלטס קען ער דעמאלטס קען ער צאלן אפילו סובין. טאמער ס'איז בעל כרחו, ער איז מטריח די ניזק, איז דעמאלטס מוז ער צאלן מיטב. און רש"י זאגט אזוי, זאגט רש"י, אם ישלם מזיק מדעתו דלא אטרחיה לצעוק עליו בבית דין, ס'הייסט ער האט אים נישט מטריח געווען קומט צו בית דין, ער גייט נעמט ארויס פון די טאש תיכף וויל ער צאלען, איז דעמאלטס דעמאלטס אפילו שקל סובין מעג ער אפילו צאלען מיט סובין אויך. אבל אם אינו רוצה המזיק לשלם נזקו לניזק אלא בבית דין, דהיינו בעל כרחו, בעל כרחו מיינט ער גיט אים נישט די געלט, ער מאכט אים אז די ניזק זאל אים שלעפן צו בית דין, דעמאלטס אינו משלם אלא כסף. דער רש"ש זאגט ס'וואלט געדארפט שטיין אינו משלם אלא מיטב. בקיצור, די דין פון מיטב איז ווען דו ביסט מטריח די ניזק צו בית דין, און די דין פון סובין איז ווען דו צאלסט אן קיין טירחא. די שיטה מקובצת ברענגט פון די גליון אז דאס וואס די מזיק טענה'ט ער וויל גיין צו בית דין איז נישט קיין מטריח דאס איז ער האט א רעכט אזוי צו טוהן ער האט גארנישט מטריח געווען ווער זאגט ער איז מחיוב צו צאלן בכלל לאמיר ערשט געוואר ווערן אין בית דין צו איך בין חייב צו נישט איז וועגן דעם לערנט די שיטה אנדערש ער טענה'ט אז מדעתו מיינט אז ער האט אים גענומען צו בית דין אבער על כל פנים ווען בית דין האט געפסקנט אז דו ביסט חייב האט ער תיכף געצאלט נישט געמאכט קיין קונצן בעל כרחו מיינט אז בית דין האט געמוזט יורד זיין לנכסיו גובה צו זיין ווייל ער האט נישט געוואלט צאלן אזוי ענטפערט די גמרא דאס איז די תירוץ פון די סתירה זאגט די גמרא אמר עולא בריה דרב עילאי דיקא נמי איך וועל דיר ברענגען א ראיה אז די דין פון מיטב איז דווקא ווען אז די דין פון פון מיטב איז דווקא ווען ער צאלט בעל כרחו, נאר דעמאלטס מוז ער צאלן מיטב, דכתיב ישלם, לשון הפסוק איז, מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם, איז ישלם איז משמע בעל כרחו ישלם, אז ער מוז צאלן, איז אויב אזוי איז משמע בעל כרחו וועגן דעם איז דא א דין פון מיטב, אבער ווען עס איז נישט געווען בעל כרחו, דאן אין הכי נמי איז אפילו סובין. אמר ליה אביי מי כתיב ישולם? ישלם כתיב, מדעתו משמע, ווען ס'וואלט געשטאנען מיטב שדהו ישולם, ישולם זאגט רש"י איז משמע ס'ווערט געצאלט על ידי אחרים אז בית דין האט געמוזט יורד זיין לנכסיו פון די מזיק, אבער ישלם איז משמע סיי מדעתו סיי בעל כרחו, ממילא די תירוץ וואס דו זאגסט איז נישט גוט, מיטב שדהו ישלם רעדט זיך אפילו ס'איז מדעתו איז אויך דא א דין פון מיטב, אויב אזוי איז דאך שווער, אין די פסוק שטייט ישיב אפילו סובין. וויאזוי קען מען צאלן סובין די תורה איז דאך מחייב מ'דארף צאלן מיטב אלא אמר אביי כדמר פשט אין די סתירה איז כדמר אזוי ווי מיין רבי אזוי ווי רבה האט געזאגט דתניא רבה'ס הלכה האט נישט קיין שייכות מיט נזיקין אביי גייט צושטעלן רבה'ס דין צו די סוגיא פון נזיקין וואס איז די ענין פון רבה ס'דא א הלכה פון מתנת עניים, מתנת עניים לקט שכחה פאה, דאס איז מתנת עניים, ס'איז דא מעשר עני די דריטע יאר און די זעקסטע יאר איז דא מעשר עני, טאמער א עושר נעמט מעשר עני איז ער א גנב, ער האט גע'גנב'ט ממון עניים, איז ווער הייסט א עני על פי דין תורה וואס מעג נעמען מתנת עניים און ווער הייסט א עושר וואס איז א גזלן? עס שטייט אין חז"ל, א משנה מסכת פאה, איינער וואס האט צוויי הונדרעט זוז, כלפי מתנת עניים הייסט ער שוין מער נישט קיין עני ער הייסט אן עושר, ער טאר טאקע נישט נעמען קיין מתנת עניים. איינער וואס האט ווייניגער פון מאתיים זוז קען יא נעמען מתנת עניים, ער הייסט א עני. טאמער ער האט ווייניגער פון מאתיים זוז, אפילו ס'פעלט אים נאר איין זוז, ער האט א הונדערט נײַן און נײַנציק זוז, הייסט ער א עני. איז טאמער איינער האט מעשר עני אויסצוטיילען, ער האט א טויזענט זוז מעשר עני, קען ער געבן די גאנצע טויזענט זוז צו דעי עני וואס האט נאר הונדערט נײַן און נײַנציק זוז. איי איינמאל ער באקומט שוין די ערשטע זוז איז ער שוין אן עושר נישט קיין חילוק, בשעת איך האב עס אים געגעבן איז ער געווען א עני, עס האט אים געפעלט פון די מאתים זוז, יעצט טאמער איך גיב אים א נתינה בבת אחת קען איך אים געבן וויפיל איך וויל, טאמער איך האב אים ערשט געגעבן איין זוז, יעצט האט ער מאתים זוז קען איך אים נישט געבן מער, אבער לכתחילה בבת אחת קען איך אים געבן וויפיל ער וויל ווייל ס'איז א עני. שטייט אין די ברייתא, הרי שהיו לו בתים שדות וכרמים, אבער ואינו מוצא למוכרן. ער האט פעלדער, ער האט הייזער, ער קען עס אבער נישט פארקויפן, פארוואס וועט מען באלד זען, דאס הייסט ער קען עס נישט פארקויפן, ס'איז ווערט צוויי הונדערט זוז, ער קען עס אבער יעצט נישט פארקויפן פאר צוויי הונדערט זוז, יעצט תוס' זאגט מען רעדט נישט דא וועגן זיין אייגענע הויז ווי ער וואוינט, די הויז וואס ער וואוינט מוז ער קיינמאל נישט פארקויפן, דא רעדט מען ער האט אינוועסטמענט פראפערטיס, ער האט קרקעות, אבער ער קען עס יעצט נישט פארקויפן פאר מאתים זוז, און דאס איז די איינציגע געלט וואס ער האט חוץ די הויז וואס ער וואוינט. איז די הלכה מאכילין אותו מעשר עני, מען קען אים געבן מעשר עני אבער נישט וויפיל מען וויל, מען קען אים געבן עד מחצה, דאס הייסט בעצם איז זיין הויז ווערט צוויי הונדערט זוז, קען מען אים געבן ביז האלב דערפון, מען קען געבן ביז א הונדערט זוז, און די אנדערע הונדערט זוז וועט ער משלים זיין, ער וועט פארקויפן די הויז, ווייל דאס איז פשוט זאגט רש"י אז. ס'וועט נישט אראפגיין מער פון פופציג פראצענט פון די שוויות, איז א הונדערט זוז קען ער זיכער באקומען פאר די הויז, איז ממילא ביז א הונדערט זוז קען מען אים געבן, און די רעסט וועט ער פארקויפן די הויז וועט ער באקומען, טאמער ער קען באקומען הונדערט און פופציג פאר די הויז, וועט מען אים נאר געבן פופציג זוז, אבער על כל פנים מען קען אים נאר געבן ביז הונדערט זוז. והוי בה מר און רבה האט אריינגעקלערט וואס איז פשט דא אין די ברייתא, היכי דמי, וואס רעדט זיך דא, פארוואס קען ער נישט פארקויפן די הויז פאר צוויי הונדערט זוז, אי הוזל ארעתא דכולי עלמא ודידיה נמי זול בהדייהו, טאמער ס'איז געפאלען די פרייז פון די מארקעט יעצט, די הויז פלעגט אמאל זיין ווערט צוויי הונדערט זוז, אבער יעצט איז די ריעל עסטעיט מארקעט אונטערגעגאנגען און אזא הויז איז היינט ווערט הונדערט זוז, פאר יעדער, יעדער איינער וואס האט די זעלבע הויז ווי דיר קען עס נישט פארקויפן פאר מער פון הונדערט זוז, אויב אזוי פרעגט די גמרא איז דאס היינט די פרייז, קומט אויס ער האט נאר א הויז וואס איז ווערט הונדערט זוז, איז פארוואס קענסטו אים נאר געבן עד חציה אפילו טובא נמי ליספי ליה, קענסט אים געבן אפילו א טויזנט זוז, דהא זול דכולי עלמא נמי, יעדער איינער'ס הויז איז אראפגעגאנגען אין פרייז, ממילא האט ער נאר יעצט איז כסף פון מאה זוז איז ער א עני, א עני פון וואס האט ווייניגער פון מאתים זוז מעג מען געבן אפילו אלף זוז בבת אחת, פארוואס שטייט מען קען נאר געבן ביז האלב די פרייז? אלא מאי ס'מוז זיך רעדן דאוקיר ארעתא דכולי עלמא, די גאנצע וועלט וואס האט אזאלעכע הייזער ביי זיי איז נאך אלץ געבליבן די פרייז פון די הייזער די זעלבע זיי קענען טאקע יא באקומען פון דעם צוויי הונדערט דווקא ער קען נישט פארוואס טאקע נישט ודידיה איידי דעייל ונפיק אזוזי וויבאלד ער האט דאך נישט קיין געלט און איז ארומגעלאפן זעהן צו ער קען באקומען געלט יעדע איינער פארשטייט דער מענטש איז א בלוטיגע ארעמאן ממילא זל ארעיה איז זיין פרייז זיין ארעא געווארן ווערט ווייניגער נישט ווייל ס'איז ווערט ווייניגער ס'איז ווערט צוויי הונדערט זוז אבער די מציאות איז ווען מען ווייסט אז א מענטש איז אויף געהאקטע צרות גיבט מען אים נישט די פולע פרייז, מען ווייסט ער וועט נעמען ווייניגער ווייל ער איז דוחק, איז ער אליין במיוחד ער קען נישט באקומען די צוויי הונדערט זוז, איז טענה'ט די גמרא אויב אזוי אפילו פורתא נמי לא ליספי ליה קען מען אים גארנישט געבן ווייל דאך נישט קיין עני, זאגט רש"י, שהרי שוות קרקעותיו מאתים זוז, ער האט מאתים זוז. ממילא ער נישט קיין עני בכלל קען מען אים גארנישט געבן, דארף מען דאך אבער פארשטיין, אבער למעשה קען ער דאך נישט באקומען קיין מאתים זוז, זאל ער הייסן א עושר, אבער ער קען דאך נישט באקומען מאתים זוז, און באמת די קשיא איז נאך שטארקער ווי די אנדערע ראשונים, תוספות פרעגט עס אבער די ראשונים ברענגען ארויס די קשיא נאך שטארקער, די הלכה איז, איינער וואס איז באמת א עושר, און ער איז אונטערוועגענס, און אויפן וועג איז ער נישט גענוג מיטגעקומען מיט א בערזל מיט געלט, ער האט דאך נישט קיין געלט יעצט, און ער האט נישט וואס צו עסן, מעג ער נעמען לקט שכחה פאה מעשר עני, ווייל יעצט וויבאלד ער איז אונטערוועגנס ער האט נישט קיין געלט גיבט מען אים א דין ווי א עני, איז אויב אזוי די מענטש וואס מחמת דחקו קען ער נישט פארקויפן זיין הויז וואס זאל ער זיין ערגער פון דער עושר וואס האט יעצט נישט קיין געלט ער אויך יעצט האט ער נישט קיין צוויי הונדערט זוז זאגט תוס' ווייל ער איז א פושע ער וואלט נישט געדארפט מפרסם זיין זיין דחקות, ווען קיינער וואלט נישט געוואוסט אז ער איז בדוחק וואלט ער באקומען צוויי הונדערט זוז, זיין פשיעה האט עס גורם געווען, ממילא האט ער נישט קיין דין פון א עני. איז אויב אזוי פארוואס גיט מען אים אפילו עד מחצה? ואמר מר עלה האט רבה מפרש געווען וואס איז פשט אין די ברייתא, פשט אין די ברייתא איז אזוי, לא צריכא דביומי ניסן יקרא ארעתא וביומי תשרי זל ארעתא, דא רעדט מען וועגן א נארמאלע א נארמאלע קרקע, יעדע איינער האט די זעלבע קרקע, און די מציאות פון אלע קרקעות איז די זעלבע, ווען מען פארקויפט א קרקע אין ניסן באקומט מען אסאך מער ווי ווען מען פארקויפט עס אין תשרי, און די פשט איז פשוט, מען פארקויפט עס אין ניסן קען די לוקח מאכן א חרישה, און ווען ס'קומט די זמן זריעה פון תשרי קען ער דעמאלטס איינפלאנצן און ער וועט האבן תבואה אויפן ווינטער, ווען מען פארקויפט עס ערשט אין תשרי און ער וועט גיין דעמאלטס אקערן די פעלד וועט ער פארפאסן די זמן פון זריעה, וועט ער מוזן ווארטן ביז איבער נאך א יאר נעקסטע תשרי. מע האָט זיך פֿאַרלוירן אַ גאַנץ יאָר, וועגן דעם צאָלט מען נישט אַזוי פֿיל געלט בתּשרי. איז דכּולי עלמא נטרי עד ניסן ומזבני. אַ נאָרמאַלער מענטש, ווען ער האָט אַ קרקע און וויל עס פֿאַרקויפֿן, וואַרט ער ביז חודש ניסן, דעמאָלט פֿאַרקויפֿט ער די קרקע, דעמאָלט קאָן מען באַקומען פֿול פּרײַז. והאי, דאָ רעדט מען אַ מענטש, וואָס איז ער דאָך געדרוקט, ער האָט דאָך נישט קיין געלט. הואיל ואיצטריכא ליה זוזי, ער דאַרף דאָך האָבן געלט צו עסן, זבין כּדהשתּא, האָט ער נישט קיין ברירה, מוז ער פֿאַרקויפֿן יעצט אין תּשרי, הגם ער באַקומט נישט די פֿולע פּרײַז. איז ווען דא געזאגט געווארן די הלכה עד פלגא ביז האלב פון די פרייז ס'הייסט אין אין תשרי אין ניסן דאס ווערט צוויי הונדערט איז עד פלגא אורחיה למיזל אורחיה למיזל ס'קען אראפ גיין די פרייז אין תשרי ביז פופציג פראצענט אבער טפי לאו אורחיה למיזל ווייניגער פון פופציג פראצענט גייט עס נישט אראפ ממילא קען מען אים געבן ביז פלגא מ'קען אים געבן ביז א הונדרעט און די אנדערע הונדרעט וועט ער שוין מאכן דורכדעם וואס ער וועט פארקויפן די קרקע אין תשרי. איז דא האסטו נישט קיין קשיא אז לכאורה ער איז דאך אן עושר ער האט דאך יא געלט ווארט ביז ניסן ס'איז ווערט צוויי הונדערט אדער האסט נישט קיין קשיא אז ער איז א ארימאן למעשה יעצט איז נישט ווערט זאגט רש י דער מענטש איז נישט קיין עני און נישט קיין עושר ער איז נישט קיין עני ווייל למעשה די קרקע וועט זיין ווערט אין ניסן צוויי הונדערט זוז ער איז אויך נישט קיין עושר ווייל למעשה יעצט קען ער נישט באקומען און ס'איז נישט מחמת זיין פשיעה ס'איז פשוט ווייל ער קען נישט ווארטען ביז ניסן, ער מוז עס יעצט פארקויפען, און די גאנצע וועלט אויך ווען זיי פארקויפען עס יעצט באקומען זיי נאר הונדערט, ממילא קענסטו אים נישט אנרופען א עושר, אויב ער איז נישט קיין עושר און נישט קיין ארימאן איז וועגען דעם מען קען אים נישט געבען מאתים אלף זוז ווייל ער איז נישט קיין ארימאן, אבער מאידך גיסא ער איז נישט קיין עושר האט מען מתקן געווען מען קען אים געבען עד מחצה. עד כאן דברי רבה. וויל די גמרא צושטעלן, וויל רבה צושטעלן, דאס איז אויך דא פשט מיישב צו זיין די סתירה פון מיטב. הכא נמי גבי נזקין איז אויך רעדט מען אזא פאל. א מענטש האט מזיק געווען זאגט רש י און זיין זיין שור האט מזיק געווען אין תשרי און די ניזק קומט אין תשרי ער וויל מען זאל אים אפצאלן און די מזיק האט א קרקע יעצט טאמער ער צאלט יעצט אין תשרי די קרקע, מוז ער אים געבן מער ווי פון וויפיל ער וואלט אים געגעבן אין ניסן, ווייל לאמיר זאגן די היזק איז געווען הונדערט און פופציג, און ער האט א קרקע וואס יעצט איז טאקע ווערט הונדערט און פופציג, אבער אין ניסן וועט עס זיין ווערט צוויי הונדערט, מוז ער אים געבן די קרקע היינט, וואס היינט איז דאס ווערט הונדערט און פופציג, וועט אויסקומען די ניזק וועט פארדינען און שפעטער ניסן וועט ער האבן א קרקע וואס איז ווערט מער. איז בכהאי גוונא רעדט מען דא. איז זאגט די גמרא הכא נמי גבי נזקין דיניה בעידית, תורה זאגט מען דארף צאלען עידית. וואס איז, און ממילא ווען די ניזק קומט און ער וויל נעמען עידית, באקומט ער א קרקע וואס איז א עידית קרקע וואס איז היינט ווערט הונדערט און פופציג, און ער קען אים נישט זאגען איך וועל דיר געבען א קרקע וואס איז ווערט הונדערט ווייל אין ניסן וועט עס זיין ווערט הונדערט פופציג ניין ער וויל יעצט ווערן געצאלט מוזסטו אים געבן א קרקע וואס איז ווערט יעצט הונדערט און פופציג אבער דא רעדט זיך אי אמר ליה אי דער ניזק קומט און ער טענה'ט איך בין בארעכטיגט צו באקומען עידית אבער איך בעט דיך הב לי בינונית טפי פורתא אנשטאטס גיבן מיר עידית גיב מיר א בינונית א גרעסערע קרקע ווייל א א א קלענערע קרקע פון עידית איז שווה די זעלבע פרייז ווי א גרעסערע קרקע פון בינונית איז די ניזק זאגט איך וויל האבן בעסער בינונית א גרעסערע קרקע פארוואס זאגט רש י א חשבון ווייל די ניזק האט שוין געהאט א אנדערע פעלד וואס איז ממש סמוך צו די קרקע בינונית פון די מזיק ס'איז אים כדאי צו האבן צוויי פעלדער איינס לעבן די צווייטע איז פאר אים איז מער ניחא צו נעמען בינונית ווי צו נעמען עידית הגם א נארמאלע מענטש וואלט געוואלט א קלענערע עידית ווי א גרעסערע בינונית ווייל ס'איז מער עובר לסוחר מ'קען זיך גרינגער פארקויפן פאר אים לוינט זיך מער האבן די בינונית איז בכהאי גוונא.

גיסט אים בינונית, אבער דו האסט אים א רעכט צו געבן כיוקרא דלקמיה. זאגט רש"י, ווער האט דיך מחייב געווען מוקים צו זיין די פסוק אין אזא פאל וואו ס'איז דא א פרייז פון השתא און א פרייז פון לקמיה, פארוואס זאגסטו נישט סתם אזוי אז די פסוק זאגט אז טאמער די ניזק וויל געצאלט ווערן בינונית גיב מיר א גרעסערע בינונית אנשטאטס די קלענערע עידית, קען ער נעמען די גרעסערע בינונית. זאגט רש"י דאס איז נישט קיין חידוש, אויף דעם דארף איך נישט קיין פסוק, טאמער די תורה האט אים מזכה געווען האט ער רעכט צו באקומען עידית, כל שכן קען ער טענה'ן איך וויל האבן די בינונית, טאמער ס'לוינט זיך פאר אים מער בינונית, אויף דעם דארף איך נישט קיין פסוק, טאמער די פסוק האט געזאגט אז ער קען נעמען בינונית, בהכרח מיינט די תורה צו זאגן א חידוש, ער קען נעמען בינונית אבער דעמאלטס האסטו אים א רעכט צו זאגן איך גיב עס כיוקרא דלקמיה. וואס האט עס א שייכות מיט רבה? וואס האט מען געדארפט ברענגען די גאנצע רבה פאר דעם? זאגן די אחרונים אזוי איז משמע אויך אין תוס' רבינו פרץ פשט איז אזוי ווייל אן רבה וואלט איך נישט געוויסט אז ער האט א רעכט צו זאגן איך גיב דיך כיוקרא דלקמיה דו קומסט אים יעצט הונדערט און פופציג דאלער איז גיבסט אים א זאך וואס איז יעצט ווערט הונדערט און צוואנציג ווייל שפעטער וועט עס זיין ווערט הונדערט און פופציג אבער דאס איז נישט די ס'הייסט נישט געצאלט דו מוזט צאלן הונדערט און פופציג אבער אין רבה זעהט מען אז ניין, אז יוקרא דלקמיה איז אויך די שוויות פון די חפץ, ווייל דאס האט רבה מגלה געווען, רבה האט מגלה געווען אז א קרקע וואס אין תשרי פארקויפט זיך פאר הונדערט און צוואנציג און אין ניסן פארקויפט זיך עס פאר הונדערט און פופציג, קען מען דן זיין די קרקע האט טאקע צוויי פרייזן, ס'איז דא א פרייז פון השתא און ס'איז דא א פרייז פון לקמיה וועגן דעם איז ער נישט קיין עני און נישט קיין עושר, און ממילא איז די מזיק בארעכטיגט טאקע צו זאגן פאר די ניזק איך האב דיר געגעבן די בינונית אבער איך קען עס געבן לויט די פרייז פון לקמיה, ווייל דאס איז אויך א חשבון דא ווען מען וויל דן זיין וואס איז די פרייז. חידושי הרי"ם זאגט דא א שיינע פשט וואס איז טאקע די חילוק פארוואס ווען איך צאל אים אין עידית מוז איך אים געבן כדהשתא ווען איך צאל אים אין בינונית קען איך אים געבן כדלקמיה. זאגט ער וואס איז באמת די פרייז פון די קרקע כדהשתא ווי תשרי אדער ווי ניסן? טענה'ט די חידושי הרי"ם בעצם די פרייז איז ניסן. נארמאלע מענטשן ווארטן ביז ניסן מ'פארקויפט עס ניסן דאס איז די פרייז, אין תשרי מוז מען פארקויפן פאר ביליגער פון די עצם פרייז, ווען א מענטש קומט און ער נעמט עידית, פארוואס וויל ער עידית, איך האב אים דאך מזיק געווען, איך האב מזיק געווען, ער האט געהאט א קאר עס האט זיך צובראכן, איך האב עס מזיק געווען, ער וויל עס פאררעכטן, ממילא וויל ער נעמען די עידית אנשטאטס די בינונית ווייל ער וויל פארקויפן די עידית און באקומען געלט צו קענען פאררעכטן זיין קאר. איז עידית איז מער עובר לסוחר, ס'איז אסאך גרינגער צו פארקויפן עידית ווי עס איז צו פארקויפן בינונית, וועגן דעם וויל איך די וויל ער די עידית. מילא האב איך נישט קיין רעכט צו זאגן דא נעם א הונדערט און צוואנציג דאלער פון עידית, ס'איז ווערט א הונדערט און פופציג ווייל אין ניסן איז דאס ווערט הונדערט און פופציג, מילא דאס איז די פרייז. ניין, יענער וויל דאך האבן געלט ממלא צו זיין זיין היזק, ער וויל פאררעכטן זיין קאר, איך האב נישט קיין רעכט צו זאגן גיי וויי איך גיב דיך יעצט געלט, וועסט מוזן ווארטן ביז ניסן דעמאלט וועסטו קענען אויפטוישן און באקומען די הונדערט און פופציג, ס'איז נישט קיין יושר. אבער ווען איינער קומט און ער טענה'ט ער וויל בינונית, פארוואס וויל ער בינונית? טאמער ער וויל באקומען די געלט וואלט ער דאך גענומען עידית ווייל מ'קען דאך אסאך גרינגער באקומען געלט פאר עידית ווי צו באקומען געלט פאר בינונית, בהכרח ער נעמט די בינונית ווייל ער וויל האבן די קרקע, שוין, דו ווילסט די קרקע, די קרקע איז ווערט הונדערט און פופציג, די אמת'ע שוויות איז די ניסנדיגע שוויות, האב איך דיר געגעבן הונדערט און פופציג, דאס איז די חילוק. טענה'ט אבער די גמרא,

זאגט רב אחא בר יעקב, אלא אמר רב אחא בר יעקב, ער גייט נישט יעצט פארענטפערן די סתירה פון מיטב, מען קען נישט ענטפערן די סתירה אזוי ווי מען האט געוואלט יעצט ענטפערן ווייל ס'איז נישט אמת, ווען מען גיבט אים בינונית מוז מען אים אויך געבן כדהשתא, ממילא דאס וואס די פסוק זאגט שווה כסף שטימט נישט ווי דו האסט געוואלט זאגן, אבער טאמער דו ווילסט צושטעלן רבה'ס דין, קענסט עס יא צושטעלן, נישט צו נזיקין, אבער דו קענסט צושטעלן צו בעל חוב, אלא אמר רב אחא בר יעקב אי איכא לדמויי לבעל חוב מדמינן, טאמער דו ווילסט מדמה זיין רבה'ס דין, קענסט עס מדמה זיין צו די דין פון בעל חוב, וואס איז די דין ביי בעל חוב? די הלכה איז, בעל חוב דיניה בבינונית, א בעל חוב ווען ער איז גובה איז ער גובה בינונית, וואס איז אי אמר ליה הב לי זיבורית טפי פורתא, די בעל חוב זאגט גיב מיר נישט קיין בינונית איך וויל נעמען זיבורית, זאלסט מיר געבן א גרעסערע שטיקל זיבורית. אמר ליה קען די לוה זאגען אי שקלת כדינך טאמער דו נעמסט בינונית שקול כדהשתא איך וועל דיר געבען א קרקע בינונית וואס איז ווערט היינט די דמי החוב הגם ס'איז ווערט מער שפעטער ואי לא טאמער דו ווילסט נעמען זיבורית איך וועל דיר געבען זיבורית אבער שקול כיוקרא דלקמיה איך קום דיך הונדערט דאלער איך וועל דיר געבען א קרקע וואס איז היינט ווערט אכציג דאלער ווייל אין ניסן איז דאס ווערט א הונדערט דאלער און קענסט אים אזוי זאגען. פרעגט תוס' פארוואס פרעגט נישט די גמרא די זעלבע קשיא? די תורה האט אים מייפה כח געווען אז ער קען באקומען בינונית, און נישט מסתבר אז עס זאל זיין הורע כוחו ווען ער קומט נעמען זיבורית. זאגט תוס' עס איז נישט שווער, ווייל די תורה האט אים קיינמאל נישט מייפה כח געווען א בעל חוב מדאורייתא נעמט נאר זיבורית, פארקערט זיין דין איז זיבורית. די רבנן האבן מתקן געווען אלס לא תנעול דלת בפני לווין אז ער קען נעמען בינונית, ממילא האסט נישט קיין טענה די תורה האט מייפה כוחו געווען ניין זיין דין איז זיבורית איז זאגט די גמרא אמר רב אחא בריה דרב איקא אלא אמר רב אחא בריה דרב איקא אנטשולדיגט פרעגט די גמרא מתקיף לה רב אחא בריה דרב איקא דאס איז אויך נישט ריכטיג קענסט נישט זאגן אז דא איז שייך רבה'ס לומדות, ווייל טאמער דו וועסט מיר זאגן אז ווען ער קומט נעמען זיבורית קענסט אים אפשטופן מיט יוקרא דלקמיה אם כן נעלת דלת בפני לווין. פארוואס האט די חכמים מתקן געווען א בעל חוב קען נעמען בינונית? אלס לא תנעול, מען וויל נישט אז מענטשן זאלן נישט אויפהערן צו בארגן געלט. איז אלס די סברא פון לא תנעול דלת בפני לווין מעגסט אים נישט מסלק זיין מיט זיבורית מיט יוקרא דלקמיה דאמר ליה ווייל די מלווה קען זאגן אילו הוה לי זוזי ווען איך וואלט געהאט די געלט ביי מיר איך וואלט נישט געבארגט די געלט, עס וואלט געווען ביי מיר אין טאש, הוה שקלי כדהשתא, וואלט איך יעצט געקענט נעמען די געלט און קויפן, לאמיר זאגן איך האב געהאט הונדערט דאלער, וואלט איך געקענט יעצט קויפן א קרקע פון זיבורית וואס איז היינט ווערט הונדערט דאלער. השתא דזוזי גבך, יעצט אז איך האב געבארגט די הונדערט דאלער פאר דיר, אשקול כיוקרא דלקמיה, קען איך נאר באקומען א קרקע זיבורית וואס איז ווערט אכציג דאלער, ווייל ס'וועט זיין ווערט הונדערט דאלער אין ניסן. ווען איך וואלט געהאלטן די געלט וואלט איך היינט באקומען א בעסערע קרקע, איך וואלט באקומען א קרקע וואס איז היינט ווערט הונדערט דאלער, נישט קיין קרקע וואס איז היינט ווערט אכציג נאר עס איז ווערט שפעטער הונדערט, ממילא וועט זיין לא תנעול דלת בפני לווין, איז אוודאי א בעל חוב אפילו ער וויל געבן אפילו ער וויל קומען נעמען זיבורית קען ער נעמען כדהשתא און מען קען אים נישט אפשטופן כדלקמיה, אלא אמר רב אחא בריה דרב איקא, אי איכא לדמויי טאמער דו ווילסט יא מדמה זיין די דין פון רבה, לכתובת אשה מדמינן, קענסט עס מדמה זיין צו די דין פון כתובת אשה. דהא כתובת אשה דינה בזיבורית, כתובת אשה מדאורייתא און מדרבנן די הלכה איז מען קען איר מסלק זיין מיט א קרקע פון זיבורית, איז טאמער זי קומט ואי אמרה ליה איהי, טאמער זי זאגט דו ווייסט וואס, באמת האב איך נאר א רעכט פאר זיבורית, איך בעט דיך אבער הב לי בינונית, איך וויל האבן א קרקע בינונית, בציר פורתא, איך בין מסכים צו נעמען א קלענערע שטיקל בינונית וואס איז שווה צו א גרעסערע שטיקל זיבורית. איז בעצם האט זי נישט קיין תביעה, ווייל זי איז נאר בארעכטיגט צו נעמען זיבורית, אבער בכהאי גוונא אמר לה קען ער זאגן, אי שקלת כדינך שקול כדהשתא, טאמער דו ווילסט נעמען זיבורית גיב איך דיך א זאך וואס איז ווערט די מאתיים זוז פון כתובה וואס איז היינט ווערט מאתיים זוז, אי לא שקלי, טאמער דו ווילסט נישט נעמען זיבורית דו ווילסט באקומען בינונית, איך וועל דיר געבן, אבער איך וועל דיר געבן א קרקע פון בינונית וואס איז ווערט מאתיים כיוקרא דלקמיה, וואס פסח וועט עס זיין ווערט מאתיים זוז היינט איז עס נאר ווערט הונדערט און פופציג. און מען קען דאס זאגן ווייל רבה ווייזט אונז אז די יוקרא דלקמיה איז אויך א חלק פון די שוויות ווען מען קומט מעסטן וויפיל ס'איז ווערט. תוס' פרעגט אז באמת די גמרא וואלט געקענט זאגן ווייטער ס'רעדט זיך ביי בעל חוב אנשטאט זאגן די בעל חוב קומט און ער וויל נעמען זיבורית האסט געקענט זאגן די בעל חוב קומט און ער בעט עידית ער בעט אים מען זאל אים געבן א קלענערע שטיקל עידית און אויף דעם זאגט אים די לווה פיין איך וועל דיר געבן די עידית אבער נאר כיוקרא דלקמיה. על כל פנים קומט די גמרא צוריק מכל מקום קשיא, די ערשטע קשיא האט מען דאך נאך אלץ נישט געענטפערט סאו בלייבט שווער וואס איז די תירוץ צו די סתירה, אין איין פסוק שטייט מיטב שדהו ישלם די תורה איז מקפיד מען דארף צאלן מיטב, אין די אנדערע פסוק שטייט ישיב אפילו סובין מ'קען אפילו געבן סובין, זאגט די גמרא אמר רבא פשט איז אזוי כל דיהיב ליה ממיטב ליתיב ליה ווען די תורה זאגט מיטב, תורה האט געמיינט צו זאגן וואס דו צאלסט זאלסטו געבן די מיטב פון יענעם מין, קענסט אים צאלן וואס דו ווילסט, מוזט אים נישט צאלן דווקא קרקע, מוזט אים, קענסט אים אפילו געבן סובין, אבער די סובין וואס דו צאלסט זאל זיין מיטב, ממילא איז נישט קיין סתירה מיט מיטב, דאס איז מיטב, מיטב מיינט וואס דו צאלסט זאל זיין די בעסטע פון יענע סארט, פרעגט די גמרא עס איז נישט אמת, והא מיטב שדהו כתיב. אויב אזוי וואלט די תורה געדארפט שוין זאגן מיטב ישלם, די תורה זאגט מיטב שדהו, אז מען דארף אים געבן די בעסטע שדה, מען קען נישט סתם געבן די בעסטע פון יענעם מין, מען דארף געבן די בעסטע זאך וואס איז דא, איז ווי אזוי קענסטו געבן סובין? אלא כי אתא רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע מבי רב, פרשוה האבן זיי אזוי געענטפערט, באמת כל מילי מיטב הוא, יעדע זאך איז מיטב, וואס איז מיטב? מיטב מיינט א זאך וואס איז עובר לסוחר, יעדע זאך איז עובר לסוחר, דאי לא מזדבן הכא מזדבן במתא אחריתי, אפילו איך גיב סובין, וואס זאגסטו ס'איז שווער צו פארקויפן סובין ווי אנדערע זאכן? טאמער ס'איז שווער צו פארקויפן דא, קענסט עס פארקויפן ערגעץ אנדערש. יעדע זאך ווענדט זיך לויט די מקום, לויט די זמן, וויפיל ס'איז דא אין די פלאץ, סופליי און דימענד, ממילא יעדע זאך איז עובר לסוחר, טאמער ס'איז נישט עובר לסוחר דא, איז עס עובר לסוחר דארטן, ממילא יעדע זאך הייסט מיטב. די איינציגע זאך וואס איז נישט אזוי, לבר מארעא, קרקע קען איך נישט פארקויפן ערגעץ אנדערש, איך קען עס נאר פארקויפן דארטן וואו ס'איז, איך קען דאך נישט רוקן קיין קרקע, איז ביי קרקע דארטן לבר מארעא דליתיב ליה ממיטב, דארטן האט די תורה געזאגט מוזט אים געבן דווקא די עידית די בעסטע קרקע כי היכי דלקפוץ עלה זבינא, כדי מ'זאל עס קענען גרינג פארקויפן און צוריק באקומען די געלט, אבער אנדערע זאכן איז נישט קיין סתירה, מיט מיטב. ווייל ס'איז יא קפץ עלה זבינא, אבער ס'איז נישט קפץ עלה זבינא דא, וועסט טרעפן א צווייטע פלאץ וואו ס'איז קפץ עלה זבינא, און דו קענסט זיך אן עצה געבן, עס צו טראגן פאר א צווייטע פלאץ. קרקע קענסטו נישט אין ערגעץ טראגן, מוזט אים געבן מיטב כדי ס'זאל זיין קפץ עלה זבינא, ממילא נישט קיין סתירה. בעא מיניה רב שמואל בר אבא מאקרוניא מרבי אבא, כשהן שמין, ווען מ'איז שם א קרקע צו ס'איז מיטב, בשלו הן שמין או בשל עולם הן שמין. מ'דארף קוקן אויף די קרקע פון די מזיק, אז כלפי זיינע קרקעות איז דאס די מיטב, או בשל עולם הן שמין, טאמער כלפי די וועלט איז די קרקע גערעכנט פאר מיטב, אפילו ביי אים איז דאס נאר א בינונית אדער זיבורית, קען ער עס צאלן, ווייל אין די וועלט איז אזא קרקע אנגענומען פאר מיטב.

מאי. וואס האט רבי עקיבא געמיינט? מיטב שדהו אמר רחמנא למעוטי דניזק או דילמא למעוטי דעלמא נמי? די עיקר נקודה פון רבי עקיבא איז אז ער קומט זיך דינגען אויף רבי ישמעאל, די תורה מיינט צו זאגען ניין, קענסט נישט אפקומען מיט מיט מיטב דניזק, ניין, מיטב שדהו, ס'מוז זיין מיטב ביי די מזיק, און נישט ס'נישט גענוג אז ס'איז מיטב ביי די ניזק, אבער טאמער ס'איז מיטב ביי די גאנצע וועלט דעמאלטס איז עס פיין, אדער ניין, די תורה האט געמיינט ס'מוז זיין דווקא מיטב דמזיק, ס'נישט גוט אפילו ס'איז מיטב דכולי עלמא, דאס איז אויך נישט גוט. אמר ליה, ס'איז נישט קיין שאלה, רחמנא אמר מיטב שדהו, די מיטב פון זיינע פעלדער, ואת אמרת בשל עולם הן שמין, ניין, אוודאי די פשטא דקרא איז משמע אז מען גייט בתר די קרקע פון די מזיק, און ס'מוז זיין עידית פון זיינע קרקעות, און מען קען זיך נישט רעכענען בשל עלמא.